און ווייטער ואתה מחיה את כולם, ווייטער די זעסט אז דאס איז דאך אין קו, דער ענין וואס איז מחיה אלעס, די די קען מחיה, נישט מהווה נאר מחיה, דאס הייסט אז אין קו איז די צוויי ענינים, פאראן דער ענין וואס איז מהווה, און מהווה די מציאות פון וועלט, דאס איז מצד דעם צמצום וואס איז, און ווייטער פאראן דער ענין וואס ער גיט חיות אין וועלט, דאס איז פארקערט דער ענין פון גילוי אלקות, דאס איז מצד דער אור וואס איז פארבונדן מיט דעם ערשטן. און דעריבער דא זאגט ער ווייטער אט אז ואתה מחיה את כולם און איך האב מלא

פארוואס ס'איז דאך שורש הענינים ס'איז די כללות'דיקע ענין פון דער אור שלפני הצמצום מיטן צמצום מיטן קו איז דער שורש פון די זאכן די דברים פון קל אלוקים הוי' וואס איז דאס איז להבדיל ביי מענטשן וואס איז חסד וואס איז די חילוק פון חסד און דין חסד דער ווען ער גיט דעם צווייטן פארוואס גיט ער געלט דאס איז פון מיר אלע גוט א איש החסד איז זיך מתפשט דארט הערט זיך נישט קיין זולת דער זולת ווערט פארלארן וואס הערט זיך דא עס הערט זיך זיין התפשטות פארקערט וואס איז מדת הדין מדת הדין קומט דער פארקערט צו מיר פאר ער טראכט יענער איז ראוי מאכט א חיים יענער איז ראוי דעריבער גיט און בפשטות פארגיט פונקט וואו איז דא די דרגה פון די ענין פון זולת, וואו רעכנט מען זיך מיט די מציאות פון זולת און אצילות, בשעת ער שטייט אין א העכערן ארט וואס הערט זיך מער דער עיר, וואס הערט זיך מער דער אור העליון איז אלסדינג ווייניגער האט א ארט דער ענין פון

מוחין, איז כאטש דער פארשטייטער מוסטער די פינאנצן אבער זינט געווען זיין פארשלאג די מידות איז שוין זולת אין מלכות נאכמער זולת מיט וואס מער ער דאס ער וואו עס ווערט נתצמצם ווערט עס ווייניגער ער איז וויטער איז מען לערנט אין פשטות צו וואס הייסט דאס מצד חסד דא איז די התפשטות פון די גילוי פון דעם מענטש במילא האט נישט קיין ארט פון דעם וואו איז דא דער ענין פון דין אז זולת איז יא און פון דעם צמצום

דאס איז ניט געווען ווי דין ה, דאס דערנעמט עם, ער, עם קוועטשט, און ער וויל פארט רחמנות, רחמנות זיך עם ברענט צאן ניט, ער האט רחמנות צו טאן. אין א פרט, דאס איז נאך טיפער ווי חסד, בנוגע די, בנוגע די משפיע. דארטן, א גוטער איז זיך מתפשט, דא דערנעמט עס, נאכדעם וואס דערנעמט עם, דערנעמט עם יענער. וואס איז דער שורש פון יענעם? איז אדרבה, איז דא דא איז דער חן נאך טיפער פאר דעם ענין פון חסד. חסד איז דא דא, כאילו מ'וואלט געזאגט אזוי, דא איז די פיש ער, אין וועלכן אופן איז דער אור, דורך דעם וואס יע דער פליסער ווערט פארלארן, יענער איז נישטא. דא איז דער אור א טיפערער, אז אפילו אין מציאות פון גלות איז און דא דא איז דא. וואס זאגט מען למעלה? קל אלקים הוי'. פאראן דער שם האט גענומען פונעם אור שלפני הצמצום. דער אור שלפני הצמצום איז דא הערט זיך לגמרי. איז פשיטות פון אייבערשטן. און במילא וואס איז דא? איז לא היה אלקים אוודאי. וואס איז שייך צו מציאות פון דא? ווייטער דער דער ענין פון אלקים דאס איז שורש הצמצום. דאמאלס האט דעם צמצום זאגט דער שורש פון מציאות פון דא.

אָט איז ער שױן זײער אַ גימל אין דעם שבפסוק, װען אַתּה בא אל עבדיך, אַתּה צי פֿון שמים, און אַתּה מחיה את כולם, װאָס די אַלע דרײַ מתחילים בתיבות אַתּה, װאָס אַתּה איז מערערע אסמות, קען אַלץ איז בײג, און גימל איז פֿאַנען בגילוי אסמות. קען גימל איז פֿאַנען בגילוי אסמות. אלע דריי תחומות אז מ'פאקט די בכלל גייט זיך פאקן, ס'וועלט ברענגט זיך פריער, פריערדיגע טיעם, ס'ברענגט דעם ענין פון אתה הוי' לבדך, דוקא הוא נבעי די פריער דרגות פון אור נאט איז ער. וואס מ'קען זאגן למשל ביים מענטשן להבדיל. ס'דא א סדר חסד גבורה תפארת. און דאס איז א סדר בפשטות איז גבורה נידריגער פון חסד. כסדר מלמעלה למטה איז דאך א פשטות. פריער גייט אור, נאכער גייט צמצום. און פארוואס ווערט ווערט דער ענין פון דין צום ביישפיל פון הארץ ווייל ער איז ניט מתפשט. דאס איז א אחוה. די פנימיות הענינים. דאס איז א סדר מלמטה למעלה. דאס איז דער סדר מלמטה למעלה. די ערשטע זאך איז פאר מען ווען איך זאג להבדיל ביים מענטשן שטיל, וואס איז שורש הצמצום, וואס דער ענין הצמצום? פארהאן איינער וואס גלייך ווי מען דערזעט אים דער וועט אים ווען גזל'ן, און דארט אלע ווערן פארלוירן פון אים, אלע וועלן נתבטל ווערן. שטייט דאך נאך חכמת אדם תאיר פניו, מ'האט גלייך דערקענט. מ'האט נאך דארטן גארנישט געזאגט, מ'האט נאך נישט געהערט קיין ווארט פון אים, מ'האט נישט געזען קיין ווארט פון אים. עס שיינט ארויס, עס שיינט ארויס דער. און וואס פועל'ט עס אז אלץ ווערט פארלוירן. זיין קענען עס ווייס ער נישט, ער איז נישט קלענער פון אים,

דאס שיינט ארויס איז געהערט נישט צו אים, בשעת דאס איז עצמו דאס געהערט צו אים, איז אלע זאכן איז ביי זיך בדרך ממילא, דאס איז בדרך ממילא, פארוואס איז בדרך ממילא? פארוואס איז ער גייט בדרך ממילא, פארוואס איז ער בדרך ממילא? בדרך ממילא בדרך כלל, בדרך כלל בפשטות, בדרך ממילא פארבונדן מיט הכרח און ניט רצון. בדרך כלל בפשטות. פארוואס? ס'איז דאך מוכרח. ס'איז נישט ער. דאס איז בדרך ממילא. דאס יעדער, ס'איז נישט דיינע זאך. אויב ס'איז נישט דיינע א זאך איז במילא איז גערעכט איז דאס נישט אזוי אויסגעשטעלט מלכתחילה מצד אים דא איז פשט בשעת דאס איז זיינער אן ענין די זאך זאגט דאס אז ער האט מעלה דאס דאס דאס חרם צו זיין דאס איז פאר מיר איז דאס א טיפערער ענין שורש הגבורה דאס איז מען רעדט אלעמאל אז דער יכולת שלא להאיר, ער ברענגט ארויס מערער טיפער פון דעם יכולת להאיר. יכולת להאיר איז דאך התגלות. ווייט און פריינט מען פארקערט ער שטייט אלץ פון דעם. ער האט דא קיין הכרח און ציור הצד השווה פון די ביידע קאזינס איז וואס ענין גבורה איז טיפער פון חסד.

שטימט זיך כאפט זיך עפעס אנדערש אבער בפנימיות נאכהער פארהאן דער דריטער גילוי תפארת וואס דאס איז די אמת'ע פשיטות ער שטייט ער איז נישט מוכרח צו שטיין אין זיך צו שטיין אין יענעם נאר מחבר ביידע זאכן צוזאמען איז דער רבי זאגט דא אין דעם פסוק דער ראטה דריי טוט יעדע מאל דאקטער ראטה טוט ער ברענגט ארויס דריי יא אזא איידעלער ווארט ער ברענגט ארויס דריי איז פון וואס איז גילוי עצמו די ערשטע זאך איז אל תבא אל עבדיך בקש לבדיך א געוואלדיג דאס הערט זיך ער און וואס ער זיך נישטא קיין מציאות ווערט אלץ בטל נישטא קיין מציאות מאכן דאס ועד כדי כך, ווי שוין געהאט געלערנט פריער, אין סעיף ב' אז איז נישט נאר וואס ניטא קיין נתינת מקום אויף עולם, נתינת מקום אויף אור אויך נישט. בפשטות איז דאך א חילוק אויב מ'האט צוויי הפטורים קבועים. בפשטות איז דאך א חילוק די מציאות פון עולם, די מציאות פון עולם. עולם פשט אין מציאות. ער איז דאך אין מציאות, אין פלאס יא יא. ער איז דאס פשט פון עולם. אויף אין גלאז פריער אין סיד בייס. אבער דער טעש האט א ווייל אבער דער האט. פינס דריי דאך נאט און הו און אבער. דאס אלס אבער דער האט איז אלס אבער דער האט. פינס אין מציאות פון עולם. ווען דאס מן איז ער אין מציאות. דאס ער האט געשריבן דעם מציאות? יא. ער איז דאך גארנישט ער איז נאר התפשטות פון מקור דער דאקער פריער פארשעס פאר סך פאר פשוט בגשמיות זיך אוועקשטעלן אקעגן דער שפיגל און מאכן א חקירה וואס איז די מעשה אז ער גייט אוועק נאר ער גייט אוועק פאר וואס איז נתבטל געווארן יענער מענטש וואס אין שפיגל א נארמאלער מענטש וועט נישט מאכן אזא חקירה, פארוואס? ער ווייסט ס'איז נישט א צווייטע מענטש, דאס איז זיין אפשיין, עס איז טייער זיך אנצושעכן זיין אפשיין, איז די גאנצע זאך זיין אפשיין, און דאס דער טייטש אז ער איז דבוק במקור, וואס איז עס דבוק? ניט ווי דו זאגסט עפעס א חשבון, עס איז דא עננים צווישן דעם שמש און צל, דער רבי האט געזאגט, פונקט דאס איז א חשבון, ווען ער וואס איז עס דער אור איז התפשטות המאור, התפשטות השמש.

דער סוף סוף דאס צוויי זאכן פאראן זיין מציאות פאראן איז די גאנצע פלאן נישט פארשט און דאס אין ציין איך שליך דעם מונע פרק גימל אז ווי דער אור השמש געפינט זיך בחלל העולם איז עס ווידער קדוש און דאס מיר אלע יש ונופל עליו שם יש באמת דאס איז דאס יש פאראן אבער ווי דער אור כלול במאור זייט דער טייטש איז עס ניט אזוי א טייטש וואס איז נישט גענוג ענדערש די פשט איז איינע די די פשט איז גאר פערטעך אבער יא א סיגעל לאזט מען דאס איז און דאס טייטש מען אתה הוי' לבדך ניט נאר וואס נישטא קיין מציאות פון עולם

די תנאי פונעם געלערנט דער ערשטער עצם איז עס הערט זיך זיי נישט פשטות זיי זענען נישט פשטות אין א ווארט מען זאגט אז ס'נישט פשטות ניחום דעם ס'דא ער און דאס און ובמילא ווערט אלץ פארלוירן סאו קיינער איז נישט מקבל אויף קינדער איז דאס דער אמת'ע ביכולתו להאיר פארשטייט וואס די אמת'ע הבנה ביכולתו להאיר

זאגט מען ניין, עשית את השמים, קען דאס ווערן א נאט. נישט דער אור דא. אור מוז זיך געבן. וואס איז דאס? און דאס בלייבט אונז דעם יכולת שלא להאיר. אז עס ווייט, ער שטייט לגמרי אין זיך, און דער איבער פון יכולת שלא להאיר, ווען דער צווייטער התגלות פון אתה, וואס איז דאס קען געווארן דא און דאס. נאכהער פון דער דריטער אתה, ואתה מחיה את כולם,

דער הערכה דער איז דאָ מיט אונדז געווען שייך שוין קיין מציאות פון אויבן. אפֿשר גילוי אָבער בלי מציאות ממש, און דאָס און דאָס קען איך ניט. כּמעט איז דער שער שוין פֿון צו צום כּלול בעצמותו. פֿאַר וואָס דער כּלול בעצמותו? פּונקט ווי פּשוטן משל, ווען קען זיין דער אור אַ מציאות דאָרט וואו דער שמש איז נישטאָ? דארט איז דער שמש איז דארט דער עצם דא קען דא קיין מציאות למטה איז צייט דער שמש איז אמאל פאראן דער ארט וואו ער איז דא און פאראן דער אנדיק צייט דאס איז קענען נער דאך אלע און וויבאלד אז עצמות איז בכל מקום מיט דעם מלך קען קומט צו דער איז דאס דער ערשטער אתה דאס די התגלות און וואס דער דא און מיט אין נישט חוץ מחר פארן אצי צי צו די שמים גייען מיר דארט דער גילו כח הגבור שבעתן דארט די חילו של עילוי ולמעלה יתר איך בין די מציאות עם הסמוכה ידוע אז את הדת היש אצי צי צו שמים גייען מיר זה רק בכי חס מפי מציאות עם הסמוכה

זעהל איז דאס דער ווארט און ביטעסט דאס וואו דאס נאך העכער פון די מאשין דאס דער גאט

דעם צווייטן טאג יום טוב פלעגט דער רבי פארברענגען. די פארברענגען פלעגט זיך אריינציען ביינאכט פלעגט אביסל ביינאכט אנכאפן, פארברענגט זיך שטעלן פארנאכט ברען. אסאך מאל פלעגט דער רבי רעדן אלעמאל, אלעמאל, אסאך מאל געווען, אמאל באריכות, אמאל אפאר ווערטער. דאס איז דאך שוין די דריטע שטוב איז דאך יענקל, דענק איך דער אלטער רבי רעדן וועגן יעקב וועלכע איז די בוקע דאס איז די זאך פון חבד פון דעם אלטן רבין מוז אבער דעם בושם מיט מגיש דאס די אראפ נעמען די מער שליפות די פון אין וועלט נעמען נאך נישט אין סעף און מיט יא דאס דאך מול דאס די בוקע דאס די פערסאנעל דערום

ס'איז געווען געמאכט פאר צדיקים ס'איז ווי א ספר אין היסטארי דאס איז געווען אפילו ווען שפעטער צו וואס דער ענין דער תוכן הענינים ודאקא פראן דער אור ממלא מקום החלל ופראן דער צמצום פראן דער קו וואס דער תוכן פון יענע פון מיינט וואס גיט זיך ארויס אין דער פון שאנט דאס גיט זיך ארויס די דריי פון פון חסד גבורה תפארת דאס איז חגת אין אלעם

אבער ס'איז עפעס אנדערש מאל די פאר שעות. לאמיר גיין דערווייל ווייטער אפאר מינוט. דאס אלס. ער רעדט דאך האלב מיט דעם ענין פון געיטסעס און געוואלד. דער ברענגט אז דער רבי פון סינגאפור דער מאמר בקשר מיט די בר מצוה פון פריערדיגן רבין. דאס איז געזאגט אויף איטעלע איז

פשיטות העצמות וואס וואלט דען געזאגט א לייב צום מחבר מחבר איז דעם גילוי צו זיין דאס אלס אבער וואס דו פינגער ווי ידוע אז המשכת הקו מסתיים באצילות כמבואר במאמר, אזוי וואס מען זאגט אז יעקב איז אותיות יבקע בקיעת הקו, און דאס די בריח התיכון המבריח מן הקצה לקצה, דאס וואס איז מן הקצה לקצה, מקצה השמים דלעילא עד קצה השמים דלתתא. און וואס איז קצה השמים דלתתא דאס איז סוף אצילות. זאגט מען יעקב טוט אלע זאכן, און זאגט מען ממשיך אין עולמות אלע גוטע זאכן, אבער וואו אין עולמות אלץ אין אצילות? נישט אין די.

וזהו אלה תולדות יעקב יוסף, שטייט יוסף פאר מאן חגים און די יעקב שיער איבער דיר. די וואס די דארפסט, דאס דארף מען דאס על דרך ההפרש בין אבות ומתן תורה. דאס יוסף דאך שייך למתן תורה. כמתן תורה על ידי משה. דאס משה ויקח משה את עצמות יוסף. און אין דאס מיט אים איז דאס קומט דאך אבער דער פון דער דאס מיישע אז אַן שאַך אַז די געמען צו דאָ וועסט עס אָבער צו מאַכן פֿער אין חדר שי און שגילו גאַנג דאָ ביאַ די מלך וואָס דער טייטש איז דער טייטש האָט עס פֿאַרוואָס אַז דאָ דאָ צו יעצט איז מאַן פֿון נחי נו איז מלאך צו סאַנדאַלאַבאַטישע נאָך איינער וואס האט עפעס צו טון מיט דעם ענין וואס מיר געלערנט פריער? פריי דער ענין פון יעקב איז אותיות יבקע. וואס דער ענין פון יבקע? יבקע לערנט פריער קליפ. ער לערנט סתם באלעבאטיש. איז דער כלל אין אלע זאכן וואס אויף אראפקומען נידעריגער נאך האבן העכער. וואס דער עיר גייט עס נאך נידעריגער נאך העכער. אויב מען לערנט סתם יבקע וואס מען דארף בוקע זיין אויף א העלם דארף זיין א תגבורת נו בוקע זיין א גרעסערן העלם נאך וואס דארף מען נאך עפעס אנדערע מען רעדט דעם ענין דא איז א ספעציעלע זאך דער יבקע דער דער נישט יעדער פון גילוי ההעלם דאס איז נאר די

וואס טאקע מחבר גילוי מיט העלם, אלע אלע זאכן, אור אין סוף וואס איז נישט וועלט מיט וועלט, איז דאס נישט בכלל עפעס א דאס איז דאך א פלא א פלא וואס מ'האט געלערנט פריער, דאס איז מצד פשיטות וואס איז מחבר העלם איז דאס וואס געזאגט דארט דער ענין פון תפארת. און אף על פי כן האט ער געהאט עפעס א גבול, אט די פשיטות ברענגט אים נאך נישט דער אמת'ער יבקע, דאס איז אצילות פון רבי יענקל.

די כלל'דיגע דוגמאות, זאג וואס איז די חילוק פון אור און שפע? ביידע הערט זיך ביידע, ביידע גיט מען, ס'נישט קיין הבדל. שפע גיט מען אז לערנסט מיטן תלמיד. און פאר וואס פארשטייט דער תלמיד? אז קומט א עליון מיט א תחתון, אין וועלכן אופן הערט ער זיך מיטן תחתון? מצד דעם ענין פון דעם תחתון, אדער מצד דערויף וואס דער עליון איז שליט אויפן תחתון, אט דער חילוק פון אור און שפע. שפע איז אז לערנסט מיטן תלמיד, דער תלמיד פארשטייט פאר וואס ווארום ער איז א כלי. און וואס מער כלי ער איז, איז אלדינג געווען, איז ווי נעמט ער מער. נישט דער טייטש וואס דער רב לייענט, נישט דאס טייטש? אדרבה, די גאנצע שפע איז דאס טייטש, דאס איז א גוטער מלמד, האט זיך געפונט שוין ער פאסט זיך צו יענעם ער גיט צו יענעם אז יענער זאל פארשטיין. אויב דו זיצט און לערנסט הויך אויפן קול, און נישט דורך גיין פארביי און הערן, איז נישט דאס די שפע. דאס איז א משפיע צו יענעם. דאס איז די גאנצע שמועס אז יענער זאל נעמען מתאחד זיין מיט אים. וואס איז די ענין פון אור? אור איז דאס איז די ענין. ער לייכט. יענער יא כלי, נישט קיין כלי. קען זיין איז פשוט ס'לייכט אור. און דעריבער דארף יענץ. איז דאך דאך כמה חילוקים אין דערויף. קודם כל צו יענץ דארף זיין א כלי, צו יענץ דארף נישט זיין קיין כלי. וואס איז צווישן א פנימי און א מקיף? אסאך איז נישט ווייט עס איז זייער מצומצם צו דאס אור מן המאור דאס איז מצומצם אסאך איז נישט וואס איז אבער די נקודה פון די אלע חילוקים די נקודה איז איין זאך וואס דער טייטש גילוי וואס איז שוין נתגלה געווארן צי נתגלה געווארן און איז דארט נתגלה אז עס איז מצד די ענינים של התחתון אדער וואס דער ענין של גילוי מצד דעם ענין פון ממלא דארף זיין א כלי וואס די כלי טוט ווי א כלי דער וואס האבן קיין כלי דאס נישט קיין כלי דאס וואס דער אור קומט אין בי"ע דאס פארבונדן מיט סובב נישט מיט ממלא איי דער ווארט איז דער גילוי מצד וואס מצד דעם בעלעט גענער איז א קהלה אין יעדער זאל וועלן א קהלה. נאך דער נעקסטער ווארט איז ווארום ער האט געוואלט און ער וועט עס פארשטימען טון קען עס פארשטימען אפילו וואו אז ס'איז א זאך וואס רישן קען וואס דאס פארשטימט גשמית ערך שמים שמירה במקום אשפה איך ווייס, מיט די ער זיך מיט די, אלא מאי. ער איז טאקע נתפשט אומעטום, דאס האט דאך אבער נישט געטון צו יענעם, יענער נעמט דאס נישט אין א פנימיות. דאס איז דער עלימענט. אז מען זאגט אבער, אז יוסף איז ממשיך דעם גילוי זאל זיין אין בי"ע, מיינט דאך אז עס איז אין אן אופן פון ממלא. און מיינט אז אין בי"ע זאל אויך זיין אין אן אופן אז מען זאל טאקע דערהערן דאס בפנימיות. וואס איז בלשון החסידות דאס איז אנגערופן יחוד סובב וממלא. וואס הייסט יחוד סובב וממלא? דאס וואס עס קומט זיך אין אן ארט וואס איז נישט קיין כלים ס'איז אן ענין פון סובב, אבער אויף וועלכן אופן? בפנימיות. ווי אזוי קען זיין יחוד סובב וממלא? די ווייטער א ענין, די צוויי הפכים, דאס צוויי צוויי פארקערטע תנועות. אלא מאי, מען דארף ווייטער זיין אויף צו גיין מיט די פשיטות וואס איז מחבר ביידע. די וואס קומט אויס דער מין וואס מען זאגט, די וואס די חילוק מען זאגט פון יעקב און יוסף. אין ביידע דריקט זיך אויס דער ענין פון יבקע וואס איז נישטא קיין הגבלות. אבער וואס באשטייט נישטא קיין הגבלות? יעקב דאס מיינט אז יבקע וואס ממשיך אין אצילות. וואס וואס באשטייט דער יבקע נישטא קיין הגבלה פון גילוי מיט העלם? זאגט עס איז די איילער מיט די גאנצע ישראל און פארבונדן מיט צמצום און אויף אפיר לא דאס מיינט די וואס אין גילוי צו ניסן דאס אראפ מיט דער הגבלה פון גילוי מיט העלם וואס יוסף איז ממשיך אין בי"ע דאס איז אן אנדער ווארט וואס דא דער אויפטו דער אויפטו איז אז זי קומט אין ביאמע מיט דעם ער זייט נישט נישט נישט נישט נישט קער און אפ אפ קער די וואך דאס איז א פנימיות וואס איז דא דא איז דאס איז די פקיעה אראפנעמען די הגבלה פון פון גילויים מיט דעם עלי גילויים וואס איז מרקל

חסד איז דער טייטש ער, דין איז דער טייטש יענער, וואס איז רחמים, ער הערט יענעמס צער, זי הערט יענעמס צער און ער הערט יענעמס צער. די ווארט די ווארט דער ער איז אויך אין יענער, יענער איז דאך לכאורה נישט זיין מקום, אז ער האט חסד איז דאך זיין מקום, מיין איך פשוט.

אז דאס ווערט נישט גאלע. וואס איז נישט גאלע?